היום יום ט ו אדר א', אין אומרים אב הרחמים וצדקתך, ט ו אדר א' תש ג, שושן פורים קטן איז געוועזן שבת, און דאס איז דאך פון די טעג וואס מען זאגט ניט קיין תחנון ווי דער אלטער רבי שרייבט אין סידור, איז זאגט דא דער רבי אז דער מנהג איז אז שושן פורים קטן בשבת זאגט מען ניט קיין אב הרחמים וצדקתך. רושמים על הלחם קודם ברכת המוציא אבל נזהרים שלא לחתוך, מען מאכט א סימן אויפן ברויט אויף די חלה איידער מען מאכט די ברכה המוציא, אבער מען זאל זיך היטן ניט צו מאכן קיין שניט, איז דאס איז בפשטות רעדט זיך דאס וועגן שבת. וואס דא איז דא א גאנצע גערעד ווי אזי מען דארף זיך דא פירן, ווארום דער אלטער רבי אין שלחן ערוך רעדט דאך וועגן דעם אז בשעת מען מאכט א ברכה אויף לחם א גאנצע וואך מצוה מן המובחר אז זאל זיין א שלימה מען זאל ניט שניידן איידער מען מאכט די ברכה. פונדעסטוועגן זאגט דער אלטער רבי, אבער ס'איז גוט אז מ'זאל געבן א קליינעם שניט, ניט אינגאנצן אפרייסן ווייל ס'בלייבט יעמאלט א שלימה, דאס איז אביסל צושניטן איז נישט געפערליך, און אזוי וועט ער קענען גלייך מאכן די דעם שניט נאך די ברכה, וועט ער ניט דארפן זוכן וואו צו שניידן די חלה, דעם ברויט, אין דער וואכן. דערנאך דעם זאגט ער אבער שבת ויום טוב זאל מען ניט שניידן בכלל ביז נאך די ברכה, טאמער וועט ער צופיל שניידן ס'וועט זיך צורייסן, שבת דארף מען דאך האבן לחם משנה, און במילא איז טשעפע ניט, שנייד ניט, און דער הפסק וואס קען זיין שפעטער אין לחשוש, ווייל. דער דיבור, אויב ס'איז ניט בדיבור, איז ניט געפערלעך, ס'איז ניט הייסט ניט ממש קיין הפסק. אבער בחול טוט מען דאס על צד היותר טוב. דאס איז שבת איז דאס כאילו ווייל איך וויל די שלימות, איז עפעס אזא בדיעבד'יגע זאלסטו ניט שניידן. איז דאס זאגט דער רבי אז מ'מאכט א רושם וואס דאס שרייבט אויכעט ר' חיים נאה אז דער מנהג איז אז מ'שניידט אז מ'מאכט א רושם, מ'מאכט א רשימה, און ער ברענגט טאקע פון מחצית השקל אז די רשימה איז מאכט א סימן ער זאל וויסן וואו צו שניידן. ניט, און ער באַװאָרנט, אַז דאָס איז ניט װי די, ס'איז דאָ עפּעס אַזאַ מינהג, װאָס מע נעמט מיטן מעסער און מע דרײט אַרום דעם גאַנצן ברױט, אָבער מע מאַכט ניט קײן סימן. אי, װאָס האָט מען אױפֿגעטאָן דאָ מיטן סימן? האָסט דאָך גאָר נישט געטאָן, ס'איז ניטאָ קײן סימן, ס'איז גאָר ניט װערט. דער אַלטער רבי אָבער דערמאָנט דאָך נישט קײן רשימה. איז שרײַבט רב חיים נאה, אַז פֿונדעסטװעגן איז דער מינהג איז, אַז מע מאַכט אַ רשימה און אַזױ שרײַבט דער רבי דאָ אין מנהגים. אבער ער זאגט ער האט געהערט פון זיין זיידן פון ר' משה צבי נאה דער רב פון קאליסק אז דער צמח צדק האט זיך אמאל אויסגעדרוקט וועגן א ענין וואס איז נישט אזוי מען דארף נישט מדקדק זיין האט ער געזאגט דאס איז על דרך ווי זוכן דעם סימן וואס מען האט געמאכט אויף ברויט פון דעם האבן חסידים געלערנט אז דער צמח צדק איז מבטל דער סימן דארף זיין אזוי ניט ס'איז אזוי ניט וויכטיג ס'איז ניט קיין אמת'ער סימן וואס מען דארף מאכן פון דערויף א גאנצע מעשה. איז דאס זאגט דער רבי דא אז מען זאל מאכן א רושם א רשימה און דאס איז אונזער מנהג אזוי ווי ר' חיים נאה שרייבט. דערנאך דעם זאגט דער רבי גם בקידוש על הפת אומרים סברי מרנן ווען מען מאכט קידוש, און פרייטאג צונאכטס, און אמאל מאכט מען דאך קידוש אויף פת, איז אויך דעמאלטס זאל מען זאגן סברי מרנן. און ווייטער וועגן דעם גאנצן ענין פון סברי מרנן איז א גאנצער ענין, ווייל שטיין שטייט, דער רבי ברענגט אין די רשימות, אז דער רבי נשמתו עדן פלעגט אלעמאל זאגן סברי מרנן אין קידוש און הבדלה, אפילו ווען ער האט געמאכט אויף ביר אדער אויף לחם.

צו מ'דארף אנקומען צו די ווערטער סברי מרנן צו ניט, און דאס זאגט דער רבי אז מצד די ווערטער פון סברי מרנן איז מען משלים דעם מספר, איז דאס קומט אויס יעדער איינער ווען ער מאכט קידוש דארף ער זאגן סברי מרנן, בנוגע צו אנדערע מאל איז לכאורה שטימט דאס ניט, ס'פעלט נישט צו דעם ענין פון ע"ב אבער דאס זאגט דער רבי, איז אויף דערויף איז דא נאך א טעם פארוואס זאגט מען סברי מרנן, וואס דאס ברענגט דער אלטער רבי אין שולחן ערוך, אז דאס איז א ענין סברי מרנן מ'גרייט צו די וואס ווילן יוצא זיין פון די ברכה פון הגפן, זאל מען זאגן סברי מרנן און ניט נוגע אפילו בתוך הסעודה, מאכסט א ברכה און אנדערע וועלן יוצא זיין דארפסטו זאגן סברי מרנן, איז דעמאלט דאס קומט אויס אז ס'איז דווקא ברבים, על כל פנים דער יחיד דאס איז ניט קיין טעם. דרך אגב דער שער הכולל טאקע שרייבט אז בשעת מען מאכט קידוש אויף פת זאל מען ניט זאגן קיין סברי מרנן, דאס איז נאר על היין, איז דאס האט צו טאן די פארשידענע דעות, ווער ס'וויל נאכקוקן. איצטער, דאס איז בנוגע וואס דער רבי האט באשטימט אז סברי מרנן זאגט מען. אלעמאל ניט נוגע אוואו דו מאכסט קידוש און צי ס'איז ביחיד צי ניט. איצטער גייט דער פתגם אויף לעתיד לבוא שטייט אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. אז די די שטיין פון וואנט וועט שרייען און א א שטיקעלע האלץ פון א שטיקל פון א עמוד פון א פון א סטאלבע וועט לאזן זיך הערן. איצטער שווייגט דער דומם. מען טרעט אויף אים און ער שווייגט. אבער עס וועט קומען א צייט אין דעם גילוי פון לעתיד וואס דער דומם וועט אנהייבן רעדן, דערציילן, און ער וועט מאנען. אויב מען האט גייענדיג ניט געטראכט אדער גערעדט דברי תורה, פארוואס האט מען אויף אים געטראטן? די ערד וואס מען טרעט אויף איר, ווארט טויזנטער יארן פון ששת ימי בראשית און עס טרעטן אויף איר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס וועט דארט טרעטן א איד, צוויי אידן, און וועלן רעדן א דבר תורה, און באם לאו, זאגט זי, דו ביסט דאך אויך ווי א בהמה, איז דאס הייסט אז דער דומם ווארט אז מען טרעט אויף אים ביז ס'וועט קומען א איד און רעדן א דבר תורה, און טאמער חס ושלום מען טוט עס ניט, מען ניצט ניט אויס, מען טוט ניט די ריכטיגע זאך, איז דעמאלט וואס נפקא מינה זיינען ארום געגאנגען בהמות דארטן אויכעט, אוואו ביסטו אנדערש ווי א בהמה? איז דאס איז פון א בריוו פון פריערדיגן רעבן וואס דער פריערדיגער רבי האט געשריבן צו א חסיד וואס איז געקומען פון א רב דוד מאיר ראבינאוויטש, ער איז געקומען פון א נסיעה, און ער האט זיך געטראפן מיט חסידים אין ניו יארק, און ס'איז געוועזן דארטן, ער האט זיך אפגעשטעלט אין פאריז, און ער האט זיך געטראפן מיט חסידים און מ'האט געהאט דארטן א גרויסן פארברענגען, זאגט דער רבי אט דאס איז א ענין פון השגחה פרטית, מ'גיט א קוק ווי דער אייבישטער פירט די וועלט, ער האט מצמצם געוועזן די וועלט און געמאכט א גאנצן סדר השתלשלות מיט אלע עניינים פון נאצלים ביז נבראים, און דאס איז אלץ אז כדי אויף דער גשמיות'דיגע וועלט, פארוואס דארף מען צמצומים כדי ס'זאל קענען ווערן א גשמיות'דיגע וועלט? און אויף די גשמיות'דיגע וועלט וואס איז דא די אלע גשמיות'דיגע עניינים מיט מאכלים מיט משקאות נעימים, און מענטשן געפינען זיך אין דער גשמיות, און דארטן האט ער אונז אויסגעקליבן אז דורך תורה און מצוות וועלן מיר מגביר זיין צורה על החומר, און דאס איז דורך א פארברענגען וואס מ'איז מבורר און מ'קוקט קלאר מען מאכט די וועלט קלאר, מען רייניגט די וועלט, אז דער אייבערשטער וואס האט דערפירט די וועלט עילת העילות האט דערפירט אז דו זאלסט קענען אויספירן דאס וואס דער אייבערשטער וויל, דער אייבערשטער אבער דערפירט דיר וואו דו דארפסט אנקומען, אבער דער נאכדעם וואס דו וועסט טון, אט דאס איז אין דיינע האנט, וואס אויף דערוף.

אבער וואס די נפקא מינה איז אז היינטיגע צייטן אין עלמא דשיקרא איז דער דומם שווייגט אבער לעתיד לבא וועט דער דומם ניט שווייגן און ער וועט מאנען פארוואס גייען דיקע אויף אים פארוואס האט מען אויף אים געטראטן אז מען האט ניט געטראכט אדער גייענדיג ניט גערעדט קיין דברי תורה פארוואס האט מען אויף אים געטראטן און אזוי איז אז מען טראכט און מען רעדט דברי תורה פילט דער דומם נאר איצטערט שווייגט ער און לעתיד וועט ער אלץ דערציילן. דא זעט מען ווי דער אייבישטער דערפירט די וועלט, ער האט צוזאמען געבראכט א חסיד פון רוסלאנד און א אנדער חסיד פון ארצראל און א דריטן חסיד פון אמעריקע און נאך צוויי חסידים פון ליטע און זיי האבן זיך אלע צוזאמען געטראפן אין פאריזש ביי א חסיד אין פאריזש און דארטן האט מען פארבראכט מיט אהבת ישראל און מ'האט גערעדט פארברענגען פון וואס זענען מעורר תורה ומצוות עבודה שבלב דאס איז די גרעסטע השגחה פרטית מהשם מצעדי גבר כוננו.